טייערע אידן, די היינטיגע שיעור האט מנדב געווארן א חשוב'ע אינגערמאן, לזכר נשמת אדער לכבוד, אפשר פאסט נישט צו זאגן, שרה אמנו, וואס אונז ווילן היינט מספיד זיין, ס'איז די וואך פון איר הספד, און אונז גייען לערנען אביסל זוהר, ארומרעדן די לעבן, די מעלות החיים, די ויהי חיי שרה. פון שרה אמנו זאל די זכות ביישטיין און יעדע איינער וואס וויל האבן א חלק אין די שיעורים און די לערנען די מאכן פון די דברי התורה עפעס א לעבעדיגע זאך ויהי חיי שרה קען זיך ווענדן צו מיר און מיט אריינשרייבן און אריינזאגן מקדיש זיין א ענין לכבודו לכבוד וואס ער וויל אונז לערנען היינט די זוהר. אנהייב פרשת חיי שרה כדרכנו די ערשטע מאמר די ערשטע שטיקל אין זוהר אויף פרשת חיי שרה, אזויווי אסאך מאל ס'איז אביסל שווער צו עומד זיין ווי הייבט זיך אן א שטיקל ווי ענדיגט זיך עס, די זוהר איז א מורא'דיגע חוץ פון דעם וואס ער רעדט סודות התורה און ער רעדט ענינים. פון קבלה וואס די מקובלים לפחות נעמען פון דעם די עיקר זאך. איז ער אויך א מורא'דיגע ספר פון דרוש. האט א וועג פון אראפלייגן די מעשה פון אראפלייגן זיין זיין זאך פון אראפלייגן די סיי די מעשה וואס ער איז מפרש אין די תורה סיי די איידיע וואס ער וויל מצייר זיין ער ברענגט צאם אנדערע פסוקים און אנדערע מעשות אנדערע פרשיות אין די תורה צו מסביר זיין האט ער א מורא'דיגע וועג פון עס אראפלייגן. און אזוי ווי א מעשה גייט איז נישט אלעמאל דא א קלארע אנהייב און א קלארע סוף, ס'איז מען רעדט איין זאך און פון דעם פארשטייט מען נאך א זאך און מיט דעם ברענגט עס צו א דריטע זאך און די פארשידענע מפרשים וואס פרובירן מסדר צו זיין, יעדע איינער האקט עס אפ און ער טוט עס אביסל אנדערש, ס'איז נישט אלעמאל מוסכם וואו וואס וואס די התחלה וואס די סוף. אבער אונז ווילן נעמען, איך וויל נעמען בעיקר עפעס די ענין וואס ער רעדט אין די אנהייב, וואס מיך זעהט עס אויס ס'גייט אהן אביסל פאר צוויי בלאט בערך, און ס'איז אביסל ארומרעדן, און כדרכנו גייען עס נישט גיין דווקא אויף די סדר, איך גיי נישט ליינען פון אינעווייניג אזויפיל, מער פרובירן אראפצולייגן די, אראפצולייגן די דמות, אראפצולייגן די בויעריי וואס ער לייגט דא אראפ, און מ'זאל זיך נישט דערשרעקן ווייל די זוהר אין די פרשיות איז געדרוקט אויף איין בלאט, יעדע בלאט קומען דריי אנדערע ספרים אדער דריי אנדערע מהדורות פון די זוהר אדער דריי אנדערע מקורות וויאזוי מען וויל עס פארשטיין, עס איז דא תוספתא, עס איז סתרי תורה, מדרש הנעלם, אלע מיני, וואס יעדע איינע האט א געוויסע וועג, א געוויסע פוינט, א געוויסע אזוי ווי ענגל וואס ער קוקט אויף די פרשיות, און אונז לערנען די עיקר זוהר וואס הייסט די פנים הזוהר וואס מען רופט ספר הזוהר. און וועגן דעם איז הייב איך אן דא אנהייב פרשת חיי שרה דף קכ"א עמוד א' און מיר ווילן גיין מער ווייניגער ביז די ענין פון ביז ווי ס'שטייט א מעשה רבי יצחק ורבי יוסי אזלי מטבריה ללוד מער ווייניגער וואס דאס איז שוין דף קכ"ה עמוד א' אדער אביסל פריער קכ"ד עמוד ב' עס איז זייער אינטערעסאנט אסאך אבער עס איז אסאך ווייניגער ווייל עס איז האלבע פעידזשעס איז לאמיר לאמיר לאמיר אביסל. עפענען די פסוק, רבי יוסי פתח, רבי יוסי האט געעפנט אונזער פסוק, ויהי חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, און איך זאג פון וואס ער גייט זאגן שפעטער, דאס איז א חידוש פון א פסוק, וואס איז די חידוש פון די פסוק? לפחות צוויי באזונדערע חידושים וואס מען דארף עומד זיין, מען דארף לייגען אין קאנטעקסט יעדע איינס לגבי וואס ס'איז א חידוש. די ערשטע זאך איז אז ס'דא אזא פסוק בכלל, סיי די גאנצע פסוק, און נישט נאר די פסוק נאר אויך די גאנצע פרשה, די פרשה הייסט על שמה חיי שרה, אבער אפילו אן די שם הפרשה וואס איז אפשר א שפעטערדיגע זאך, די גאנצע סדר, די גאנצע פרק, די גאנצע מעשה, וואס רעדט זיך וועגן די הספד פון שרה ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה און די גאנצע אריכות הדברים ווי מען קויפט פאר שרה א אחוזת קבר, דאס איז א אריכות'דיגע מעשה פון שרה מיין איך פון איין מענטש פון איין פרוי וואס זי שטארבט און וואס וויאזוי מען וויאזוי מען שטארבט יא וויאזוי צו לעבן איז א מעשה און צו שטארבן איז א מעשה. יעצט אזוי אין די תורה איז דא זייער אסאך מעשות פון לעבעדיגע מענטשן, זייער אסאך מעשות פון שרה אליינס, זי איז געגאנגען צו מצרים, צו פרעה, צו אבימלך, צו מיט אלע מיני מעשות. ס'דא ווייניגע מעשות בכלל אין די תורה פון מענטשן וואס שטארבן. ס'דא אפשר מ'קען טראכטן. מיתת משה שטייט אביסל באריכות, כ'ווייס, אפשר אהרן און מרים ווערט דערמאנט, ס'דא אין ספר בראשית די רשימות וואס ס'שטייט אויף יעדע איינע, אויף א חלק פון זיי, די ערשטע רשימה, וימות איז ער געשטארבן, ויהי חי אויף אזויפיל און אזויפיל, אבער ס'נישט קיין, ס'נישטא קיין מעשה פון די שטארבן, א מעשה פון די שטארבן איז א דבר נדיר, ס'איז א זעלטענע זאך אין די תורה, ס'דא א מעשה פון שטארבן, ס'איז אזא גאנצע זאך, ער איז געשטארבן, זי איז געשטארבן. און מ'האט געמאכט א הספד, און מ'האט געזוכט א קבר, און די גאנצע זאך, א גאנצע, א גאנצע ויהי, א גאנצע זאך, אפשר יעקב אבינו קען מען זאגן מ'טרעפט א גאנצע ענין פון זיין הלוויה, פון זיינע ברכות וואס ער זאגט פארן שטארבן, איינצלנע, איינצלנע אזעלכע מעשות, רוב מעשות פון די תורה געשען ווען מענטשן לעבן נאך, ווען זיי זענען נאך יונג, ווען זיי טוען נאך זאכן. און דאס איז שוין איין זאך וואס מ'דארף עומד זיין יעדע זאך וואס אונז לערנען אין די תורה איז ווי א פתיחה, אזוי ווי א שער פאר א גאנצע ענין, פאר א גאנצע לימוד, ווייל ס'איז דא, ס'איז דא דאך אין די וועלט אזא זאך וואס וואס הייסט שטארבן, ס'איז דא אזא מין זאך וואס הייסט מאכן א הספד, ס'איז דא אזא מין זאך וואס הייסט מאכן א סאמערי, מאכן אזוי ווי א צאמנעמען די לעבן, זאגן וואס איז געווען זיין לעבן ויהי ימי יעקב שני חייו. ויהי חיי שרה, וואס איז געווען איר לעבן, מ'קען מאכן אזוי ווי פון איין פון דיין גאנצע לעבן פון זיבן און צוואנציג יאר איין פסוק, דאס איז שוין א זאך וואס עפענט זיך דא אויף, און לכאורה איז די ערשטע לפחות אין די תורה די ערשטע מענטש וואס איז געשטארבן מיט א מיט א טראסק, די ערשטע וואס איז געשטארבן געווארן אלט מיט א בום איז געווען שרה אמנו, און אמת דארף דא נאך אפאר, דאס איז שוין שוין א זאך וואס מען דארף. וואס דארף אונז זיין מאכן קוריעס? דארף אונז זיין וועלן זיי עפענען א זאך? דארף עס מאכן קוריעס? מ'דארף ווערן אביסל קוריעס וועגן וואס וואס גייט דא פאר און וואס וואס קען אונז טוהן וועגן דעם? אונז שטארבן דאך נאר איין מאל געווענליך, אפשר דארף מען זיך צוגרייטן א גאנץ לעבן אויף אויף וויאזוי צו שטארבן אזוי ווי פארשידענע חכמים האבן געזאגט, אבער מ'דארף מער עומד זיין וויאזוי מ'קען וואס מ'קען טוהן ווען מ'לעבט נאכאלץ. צווייטנס איז דאס א חידוש פון א פסוק. א חידוש פון א פרשה, אז עס איז א מעשה פון שטארבן, און בכלל א מעשה, אבער א מעשה פון שטארבן, און א מעשה וואס עס שטייט ותמת שרה ותקבר שרה, וואס מען האט אים מקבר געווען די גאנצע מעשה, אויף א פרוי. און דא גייט מען נישט זיין קיין גרויסע שאוויניזם, אבער די פאקט איז, אז אויף ווי זעלטן ס'איז אז מענער זאלן האבן גאנצעטע מעשות, און אז מענער זאלן האבן גאנצע טראסק ווי זיי שטארבן, אין די תורה איז אסאך א גרעסערע, זעלטנהייט, עס איז מער זעלטן אז פרויען זאל געשען זאל זיין א מעשה זאל שטיין אז זי איז געשטארבן און וואס מען האט געטון, הייסט אונז האבן די אלע רשימות למשל וואס די עשרה דורות וואס יעדע איינער איז געשטארבן אדער רשימות פון מלכים שפעטער זעהט מען עס זענען אלץ מענער עס איז אלץ גברים זכרים אז א נקיבה אז א אישה זאל האבן אזא מעשה, און נישט נאר א מעשה, נאר די גאנצע מעשה ווי אברהם קומט און ער איז זיך מטפל מיט איר און ער באוויינט איר און ער באקלאגט איר און די גאנצע, די גאנצע גרויסע טראסק וואס געשעהט דא, דאס איז א חידוש. אזוי האט רבי יוסי געזאגט אין די ענד דא פון אביסל שפעטער אין דף דף קוף כף אלף עמוד ב', ער זאגט זי איז די איינציגסטע פרוי, האט רבי חייא געזאגט, ס'איז דאך ולא היא, ס'איז דאך יא אפאר נאך.

ווי מען האט איר באגראבן שטייט ותמת בת שוע אשת יהודה עס איז דא נאך אפאר און מען קען אפשר טרעפן נאך אפילו וואס עס שטייט יא ותמת א מעשה ווי א פרוי איז געשטארבן האט רבי יוסי געענטפערט יא ביסט גערעכט אבער עס איז דא נאך עס איז דא זיכער איין חילוק וואס איז דא צווישן די חיי ויהי חיי שרה מיט אלע אנדערע נשים שבתורה אלע נשים שבעולם שבתורה שבעולם התורה די חילוק איז די ווערט די די נוסח ויהי חיי שרה און וואס עס שטייט די נומבער פון וויפיל יארן זי האט געלעבט אויף דעם פאר די אלע וואס אונז זעהן רחל מרים דבורה בתיה אפשר נאך וואס מען קען טראכטן וועגן שטייט נישט בכלל אזא סארט סיכום אזא סארט פסוק ויהי חיי שרה דאס הייסט עס איז א נוסח וואס שטייט אויף אסאך מענער ביי אברהם אבינו שטייט ביי יצחק ביי יעקב

ס'איז געווען די לעבן פון שרה, און ס'איז געווען, נישט סתם ס'איז געווען, ס'איז געווען מאה שנה, און ס'איז געווען עשרים שנה, און ס'איז געווען שבע שנים, די גאנצע געווענהייט, די גאנצע ויהי, ס'איז געווען, דאס איז עפעס א גרויסע הוויה, ס'איז עפעס א גרויסע זאך אז ס'איז געווען, רוב זאכן אין די וועלט, דארף מען וויסן, זענען נישט געווען.

געדענקט די בירט סערטיפיקעט פון יענע צייטן אויב עס געדענקט, אבער די תורה זאגט ויהי חיי שרה, דא עפעס איז געווען, דאס איז נישט סתם, עס איז נישט סתם פארציילט דיך א פאקט, עס איז עפעס געווען, און די געווענהייט, די הוויה, די זיין, די קיום, די די מציאות, עפעס א שטארקע מציאות, מער מציאות ווי אלע אנדערע מענטשן, און זיכער ווי אלע אנדערע נשים, דאס איז א גרויסע זאך, דאס איז א זאך וואס שרה האט אויפגעטון, וואס שרה האט. האט מחדש געווען מען קען זאגן וואס שרה עס טוט דא עפעס אויף לאפוקי אלע אנדערע נשים שבעולם. איז וואס איז וואס איז די זאך וואס איז די דאס איז אונזער שאלה וואס איז די זאך וואס איז די זאך וואס די לעבן פון שרה איז געווען וואס איז נישט געווען קיין שום אנדערע אישה שבעולם וואס איז בכלל די מושג וואס אונז רעדן חיי אדם און חיי אישה, וואס מ'קען זאגן חיי חווה, יא, אז דער אדם איז דער מענטש, חווה איז די פרוי, אלעס גייט צוריק צו פרשת בראשית. לאמיר טראכטן דורך אביסל וועגן דעם, און איך ווייל אזוי ווי ווייט איך גיי אביסל צוריק צוועגס, מ'וועט צוריק קומען צו די אנהייב, איך ליין דא פון דף קוף כף בייז עמוד בייז. די לעבן פון די מענטש האט דאך געדארפט זיין א זאך יא? ס'איז געווען אדם הראשון, אדם הראשון האט געהאט ויהי חייו, כ'דענק נישט וואס ס'שטייט די פסוק דארט, אבער ס'איז זיכער אז אדם הראשון קודם החטא, דאס איז די הווי', דאס איז געווען, ויאמר אלהים נעשה אדם, ס'זאל זיין א מענטש יא? מ'זאל מאכן א מענטש, נישט נאר ס'זאל זיין, ס'זאל זיין געמאכט, דאס איז געווען די אדם, און מ'האט געזאגט אז ס'איז נישט גענוג די אדם, מ'וועט אים צולייגן נאך עזר כנגדו, וועט זיכער זיין זאת הפעם.

איז געשען א שרעקליכע מעשה, חוה, בעיקר חוה הביאה מיתה לעולם. די אישה, עס הייסט נישט נאר די פרטית'דיגע מענטש חוה, נאר די מושג אישה מער, אזוי ווי אונז רעדן און גערעדט אפאר מאל, אדם און חוה מיינט מען נישט א מענטש אדם וואס האט געהייסן אדם און א מענטש וואס האט געהייסן חוה, עס מיינט מאן און פרוי, דער מציאות מענטש און דער מציאות פרוי. זי האט, די מציאות פרוי האט געברענגט מיתה לעולם. וואס האט זי געברענגט מיתה? זי האט זיך געפאלגט, געדרייט מיט די נחש. די גאנצע מעשה, והנחש היה ערום האט איר איינגערעדט מיט די גאנצע מעשה מיט די עץ הדעת, און וואס איז געשען? אין די נוסח פון חזל הייסט עס, דאס איז די וועג וויאזוי מען דארף עס אנקוקן, זאלסט כאפן ביי א קלאריע פון א איש ואישה, בא נחש על חוה והטיל בה זוהמא, די אישה, די אישה, די חוה האט מאורע געווען, ס'האט זיך געשען צו איר אז די נחש איז בא עליה, און יעצט, איז זי געווארן, זי איז אביסל אזוי ווי בת זוגו של נחש, נישט נאר בת זוגו של אדם, נאר אויך בת זוגו של נחש. און דער נחש, ער איז גורם מיתה אויף די וועלט, ער האט געמאכט אז זי זאל שטארבן, יעצט אפילו זי קומט צוריק צו אדם, האט שוין תשובה געטון, איז זי שוין א שטיקל, א שטיקל געהאט עפעס א שייכות מיט דער נחש, זי האט ס'איז דא א זוהמא. און יעצט, אזוי ווי די גמרא זאגט, אלע מענטשן וואס זענען קומען ארויס פון דעם, האבן א געוויסע זוהמא. אין אנדערע ווערטער, זיי האבן א געוויסע טויטקייט, זיי האבן א געוויסע מיתה. זיי האבן א געוויסע היפך הוויה, עפעס א געוויסע ביטול, א געוויסע נישט זיין, זיי זענען נישט אמת'דיג, מ'קען נישט זאגן אויף א מענטש וואס איז לאחר החטא, א מענטש וואס איז אזא סארט מענטש ווי חווה, אדער אפילו שפעטער אזא סארט מענטש ווי נח, אזא סארט מענטש ווי אלע דורות זענען געווען אינצווישן, מ'קען נישט זאגן אז זיי זענען געווען, זיי זענען נישט געווען, זיי זענען געשען, עס איז געווען אזא מעשה, אבער זיי זענען נישט געווען, עס איז, מ'דארף עומד זיין, ס'איז דא. מדריגות אין זיינס און מדריגות אין חיות קען מען זאגן, נישט נאר מדריגות אין האבן אסאך געלט אדער עס זאל געשען צו דיך זאכן, אמאל טרעפט מען א מענטש איינער וואס איז א, מען קען עס נישט אפילו רופן א מדריגה, אין אנדערע ווערטער עס איז נישט קיין זאך וואס ער האט געטון, עס איז נישט קיין תכונה וואס ער האט, נישט קיין ספר וואס ער האט געלערנט, נישט קיין חכמה וואס ער זאגט, אמאל טרעפסטו א מענטש וואס ער איז, די איינציגסטע זאך וואס מען קען זאגן אויף דעם מענטש איז אז ער איז מער מענטש, ער איז מער, נישט ער איז מער עפעס, ער איז מער! דאס איז די עכטע מדריגה פון א מענטש, די עכטע זאך וואס א מענטש דארף זיין, א מענטש איז דאך א נברא, ער איז דאך א זאך וואס דער אייבערשטער האט געמאכט, דער אייבערשטער זאגט אויף אים כי טוב, וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, ער איז, דאס הייסט טוב, ער איז, ער איז גוט. און דאס זיין, דאס איז די, ווען מען טרעפט אמאל א עכטע צדיק, איינער וואס האט, צדיק איז דאך א זאך וואס אונז מיינען, ער האט עפעס געטון, ער האט געלערנט אסאך תורה, ער האט געטון אסאך, מען רעדט נישט פון דעם, איינער וואס איז פשוט א מער אדם, ער איז מער ויהי, מ'קען אויף אים זאגן ער האט געלעבט, ער האט, ער האט א לעבן. איז דאס איז די חידוש, אז זיי קומען יעצט אלע פרויען און בפרט האישה, יעצט האישה האט א פראבלעם, און איך וויל נישט זאגן די די וועג על פי קבלה, עס פארשטייט זיך אז אישה מיינט מען דא אלעמאל די שכינה, מיינט מען די מדת המלכות, מיינט מען די דבר השם וואס וואס לעבט אין די מציאות, וואס באלעבט די מציאות, די חלק המקבל די כלי, די די מצד די די ווארט וואס זיי זאגן, גאט מצד דעם וואס ער איז א בורא פון מענטשן, א בורא פון נבראים, מידת המלכות אדער דער מלך, אין מלך בלא עם, דער מלך וואס ער איז ער איז א חלק פון אים, די התפשטות מלכותו ליגט אין די וועלט, דאס איז די קבלה'דיגע וועג פון עס זאגן. אבער אפילו מער פשוט, די אישה, די לעוועל פון די וועלט וואס הייסט אישה, די לעוועל פון די מציאות וואס הייסט אישה, זי פעלט קיום אסאך מער ווי ס'פעלט פאר די אדם, ווייל די אדם למעשה, ער איז די מולד, ער איז די אקטיווע חלק פון די וועלט, ער איז די, דער וואס ער מאכט זאכן, ער טוט אסאך זאכן, אז מ'קוקט אויף אים, מ'זעט ער טוט אסאך זאכן, סיי ווי קען מען זיך שוין איינרעדן. אדער ער ער ערלעבט עפעס, ער טוט דאך אזוי פיל, ער גייט, ער זייט, ער בויט, ער מאכט, ער איז א מענטש. ס'איז נישט אזוי ניכר, ער איז פעלט אים נישט אזוי שטארק אויס צו באקומען חיות פון ערגעץ, באקומען, ס'זעט אויס אז ער קען מאכן זיין אייגענע מציאות. א חוה, א אישה. און די איידיע פון דעם, די איידיע פון אישה, פעלט אסאך שטערקער אויס אז ס'זאל זיין איינער וואס זאל איר מחיה זיין, אז ס'זאל זיין עפעס, וואס זאל גורם זיין אז מען זאל קענען זאגן אויף איר חיות, אזוי ווי איך זאג ס'איז מער א פאסיווע יסוד, ס'איז מער א זאך וואס מען דארף קענען קוקן אויף דעם און עס זען, פון דעם ס'איז א אין א געוויסע זין אין די מלכות און אין די אישה איז מער ניכר די שאלה צו מען לעבט אדער מען איז געשטארבן, ווען אונז זאגן אז די אישה האט גורם געווען מיתה, וואס מיינען אונז באמת אז די אישה האט גורם געווען מיתה? וואס אונז מיינען איז אז דארט זעט מען צו מען איז געלעבט אדער געשטארבן, אין אנדערע ווערטער, איך וועל זאגן אויף א פשוט'ע וועג, ווען א מענטש איז אויף בייטאג למשל, א מענטש איז אויף, ער טוט זאכן, ער גייט אין די ארבעט, יצא אדם לפעלו, לעבודתו עדי ערב, ער גייט זיך, ער מאכט זיך, ער טוט זיך, ער שלעפט, דעמאלטס ווייסט אונז נישט אמת'דיג צו דער מענטש עקזיסטירט, אונז ווייסן נישט אמת'דיג צו ער לעבט, פארוואס? ווייל ער טוט אזויפיל זאכן, אז ס'איז מכסה אויף די שאלה צו דו ביסט אדער דו ביסט נישט. ס'איז געלעבט, ער לעבט זיך ארום.

ווען ער טוט נישט, ווען ער איז נישט, ער לויפט נישט ארום, ער לויפט נישט נאך, ער איז נישט לרדוף, ווען עשו נישט לרדוף, ער לויפט נישט נאך גארנישט, ער זיצט און זיצט, אדער ער ליגט אפילו אין זיין קאוטש, דעמאלטס קוקסטו אויף אים, און זעסטו. א מענטש וואס ער האט נישט קיין חיי חיים, א מענטש וואס ער איז אזוי ווי בא נחש והטיל בה זוהמא, דעמאלטס איז ער געשטארבן, ס'איז, ער ליינט א צייטונג, ס'איז עפעס נישט, מען זעט אז ער האט נישט עפעס א לעבן. איינער וואס ער. האט זיך סאמהאו ארויסגעדרייט פון די זוהמא פון חוה, ער האט א געוויסע ויהי חיי שרה, דאס הייסט ויהי האט ער א חיים אין שרה אין זיין חלק המלכות אין די פאסיווע חלק, זעהסט עס ער ליגט אויף זיין קאוטש נאכן, שבת נאכן קוגל, דא האט עפעס א לעבעדיגקייט, דא האט עפעס א, ער איז נישט געשטארבן דעמאלטס, ער איז פארקערט ס'איז א, דעמאלטס איז א זמן מנוחה, א גאנצע וואך האט ער זיך נעבעך געדארפט ארבעטן, ער האט געדארפט מתקן זיין די חטא, ער האט זיך געדארפט מאכן די גאנצע ענין פון, בזעת אפיך תאכל לחם,

וואס איז פשוט געלעבט, דאס איז נישט געווען, דאס איז א חידוש פון שרה אמנו וואס אונז זאגן ויהי חיי שרה חיי שרה, זי האט געלעבט, זי האט געהאט א לעבן וואס קיינער פאר דעם האט נישט געהאט. יעצט לאמיר גיין צוריק, גיי צוריק צום טעקסט אין זוהר, און איך וועל דאס נעמען און געבן נאך. מאך א בילד פאר דעם, נאך איין ציור פאר די זאך פון וואס הייסט אז מען לעבט, און וואס הייסט אז מען לעבט אזא סארט חיים וואס איז נישט סתם געלעבט ווען מען טוט זאכן, נאר געלעבט מיט א שכינה, געלעבט אין די עצם חיות, אין די עצם הווי'. וואס דארפן אונז טראכטן? אונז דארפן טראכטן פון די זאך וואס א מענטש גייט שלאפן. אדער אין אנדערע ווערטער, ווען שטייט ויהי חיי שרה? ווען זי איז געשטארבן, יא? ווען זי האט געלעבט, אין אנדערע ווערטער, ווען זי האט געלעבט, האט מען נישט געזען אזוי שטארק אז זי האט געלעבט ווי ווען זי איז געשטארבן. דאס איז וואס אונז זאגן. ווען מען שטארבט, דעמאלטס קען איך וויסן צו דו האסט געלעבט. דעמאלטס קען איך זען דיין חיות. כביכול אויב מען וועט קוקן אויף די טויטע שרה, די שרה אמנו וואס ליגט אין מערת המכפלה, און ווער ס'וועט געדענקן די גמרא בבא בתרא זעט מען דארט אז זי זיצט נאך, ליגט נאך דארט מיט אברהם אבינו, דעמאלטס ווייסט מען אז מ'האט אמת'דיג געלעבט, דעמאלטס ווייסט מען אז זי זי האט נישט קיין גזירת מיתה, זי איז דוקא אין די מערת המכפלה, אבער זי איז נישט די סארט מענטש וואס האט א גזירת מיתה. איז ווי קענען אונז טראכטן פון אזא סארט ציור? ווי קענען אונז מקיים זיין אזא זאך? מקיים זיין וואס אונז רעדן, סתם זאגן? מקיים איז מען עס ווען מען גייט שלאפן ביינאכט. מען גייט שלאפן ביינאכט, וואס געשעהט? מען נעמט די נשמה, אזוי דארט דער משל, מען נעמט די נשמה און מען שיקט עס ארויף אויבן, אזוי שטייט אין מדרשי חזל, די נשמה גייט ארויף אויבן, און וואס געשעהט ווען עס גייט ארויף? עס האט א דין, עס איז דא יעדע נאכט א געוויסע דין תורה, א געוויסע דין, אזוי ווי ראש השנה איז דא א דין אויף די נשמה, צו זאל עס צוריק קומען, יא. אַן עדות צו זאָל ער לעבן, צו זאָל ער שטאַרבן. און אונז האָבן אַ פּסוק, חדשים לבקרים רבה אמונתך, דער אײבערשטער גיט צוריק דײַן פּקדון, יעדן מאָל, כּמעט יעדער מאָל, גיט צוריק די פּקדון פֿון דעם מענטש, אַז ער לעבט, ער שטײט אױף אין דער פֿרי, און ער לעבט, און ער איז געבױרן, ער איז אױפֿגעשטאַנען. צו װאָס קען מען עס מדמה זײַן? װאָס איז אַ בעסערע, לאָמיר עס אַ ביסל בעסער זאָגן, דער זוהר האָט זיך דערמאַנט פֿון יונה-הנבֿיא. זיך דערמאנט פון יונה הנביא. יונה הנביא שטייט א פסוק. וישאו את יונה ויטלהו אל הים ויעמוד הים מזעפו. יונה הנביא איז געווען א נביא. וואס איז די טייטש א נביא? א נביא איז די טייטש אזוי ווי שרה אמנו. די גמרא זאגט שרה איז געווען גדול מאברהם בנביאות. אברהם איז געווען טפל לשרה בנביאות. כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. וואס איז די טייטש? ווייל זי האט געזען, זי איז געווען א מרכבה, זי איז געווען א שטיק פון די מידת המלכות, די ספירת המלכות, די שכינה וואס הייסט דבר השם, דאס איז זי געווען, אברהם איז נישט געווען דאס, ער איז געווען חסד, אנדערע זאכן, ער איז געווען א טפל צו איר, ער האט געקענט, געדארפט הערן פון איר, אין א געוויסע זין, אלע נביאות וואס אברהם אבינו האט געהערט, קען מען זאגן אז ער האט געהערט פון שרה, ווייל שרה דאס איז די מידת המלכות. געזאגט. רבי נחמן ברסלב'ער האט געזאגט אז דער עולם פארשטייט נישט וואס מען זאגט ווען מען זאגט אז אבות הן המרכבה טייטש אין די צייט פון אברהם אבינו וויאזוי האט מען געפרעגט אז מען האט געפרעגט וויאזוי הייסט די שכינה מען זאגט די שכינה הייסט שרה די צייט פון יצחק אבינו וויאזוי האט די שכינה געהייסן רבקה וואס עס שטייט א פסוק ויביאה יצחק האהלה שרה און וינחם יצחק אחרי אמו דאס דא די פסיכאלאגישע די גשמיות'דיגע טייטש פון די פסוק מער בפנימיות הייסט מען דארף האבן א שכינה מען דארף האבן איינער זאל מייצג זיין די שכינה איינער זאל זאל מגלם זיין זאל זיין די שכינה און עס איז געווען שרה, שרה איז געשטארבן, געזוכט א צווייטע, איז געווארן רבקה, שפעטער איז געווען רחל און לאה, דאס איז די די זאך וואס הייסט שרה אמנו, איז פון שרה אמנו הערט מען נבואה, פון שרה אמנו, דאס איז די נבואה, איז אויב מיר ווילן טראכטן וויאזוי מען קען זען וויאזוי אביסל א דוגמא, אביסל א מעשה פון א נביא, וואס ער אנטלויפט פון זיין נביאות, ס'הייסט ס'דא א געוויסע מיתה, ער וויל גיין אין א מקום המיתה, ער וויל גיין און פון דארט קומט ער צוריק זיין נבואה, פון דארט האט ער צוריק באקומען נבואה, דאס איז יונה הנביא, יונה הנביא איז אנטלאפן, אנטלאפן מפני השם, און אונז לערנען פשט, וואס האט ער זיך אנטלאפן, ער האט געוואוסט אז נבואה איז נאר שורה אין ארץ ישראל, ער האט גלייבט גיין אויף תרשיש, תרשיש קען מען נישט זיין קיין נביא, תרשיש איז געווען א גרויסע ביזנעס שטאט אין מאנהעטן, אזוי ווי איינער זאגט, איך קען נישט סובל זיין, איך קען נישט הערן די קול השם, איך קען נישט לעבן אין א לעבן וואס מען דארף עומד זיין יעדע מינוט אויף די

דאס זיך גייען אויפן וואסער גייט ער אין די ים, ים איז אזוי ווי א ווייטע פלאץ א נישט ס'איז נישט דא ס'איז ערגעץ אוועק ס'איז אויפן וועג קיין תרשיש אבער שוין אין די ים איז ער נישט אין ארץ ישראל ווייל לכאורה וואלט ער שוין וואלט שוין פטור געווען פון די גאנצע זאך און וואס געשעהן נישט נאר ס'איז נישט פטור געווארן ס'איז נאך אסאך ערגער געווארן די קאנפליקט וואס ער האט געהאט מיט די שכינה וואס הייסט ארץ איז געווארן אסאך א גרעסערע קאנפליקט מיטאמאל די ים. און יעצט דערמאנען זיך אז ים איז אויך א ווארט פאר די שכינה. אפשר איז דא נאך צוויי אזעלכע בחינות, צוויי וועגן פון טראכטן וועגן די שכינה, ארץ, ארץ ישראל, און ים, ים איז א ים. און מיטאמאל ער גייט אויפן ים, עס קומט א רוח סערה, עס הייסט, וואס הייסט רוח סערה? נבואה קען קען זיך רופן א רוח סערה, אזוי שטייט ביי איוב, ויען השם את איוב מן הסערה. עס טוט זיך, עס קאכט זיך. ער איז נישט געווארן במנוחה, ער איז געגאנגען שלאפן, יונה איז געגאנגען שלאפן, געגאנגען שלאפן, וירדם, ער איז געגאנגען שלאפן, בירכתי הספינה, ער שלאפט, ער וויל זיין רואיג, ער האט זיך אפגעלאזט מיט די די גאנצע תורה טאראראם אז מען דארף ויהיו חיי שרה, ער ליגט שלאפט אין א שיף אונטער די וואסער, ווי ווי ווייט מען קען זיין, ס'איז נישט ארץ ישראל, ס'איז אין אינטערנעשאנעל וואטערס, דארט איז נישט דא קיין שכינה, און מיטאמאל די ים, סוער וזועף עליהם, די ים האט זיך אנגעהויבן צו קאכן, די ים האט זיך אנגעהויבן זיך נישט צו לאזן פון דעם, און וואס איז די טייטש פון דעם? איז די טייטש אז למעשה האט ער זיך ערגער געמאכט די מצב. אין אנדערע ווערטער ער האט געמיינט ער גייט צו א מקום המיתה, ער האט געמיינט ער גייט צו א פלאץ וואס ס'איז נישט דארט קיין לעבן, ס'איז נישט דארט קיין חיי שרה. ביזדערווייל דארף מען וויסן אז ווען איז ויהיו חיי שרה ותמת שרה. אז די אמ די גרעסטע קאנפליקט, די גרעסטע חי', די גרעסטע כח פון די ים גייט זיין אפשר אפילו נישט אין די ערד נאר אין די ים. און מ'קען זאגן אזוי ווי ס'שטייט אין אין פארשידענע ספרים ראשונים. אז טאקע עס איז אמת אז עס איז נישט דא קיין נבואה נאר אין ארץ ישראל, אבער אויף א וואסער קען יא זיין נבואה אפילו אין חוץ לארץ, אזוי שטייט ביי יחזקאל הנביא על נהר כבר היתה עלי יד ה'. וואס די טייטש? טייטש איז ס'איז טאקע דא א חילוק פון אסאך ארצות יעדע ארץ האט זיך זיין תכונה יעדע ארץ האט זיך זיין מהלך, ארץ ישראל איז מיוחד פאר נבואה דארט זענען אזעלכע משוגעים וואס זיי קעירן וועגן געטליכקייט אבער דאס איז אלץ נאר א דין אין די יבשה די יבשה האט די אלע חילוקים. ים איז אלעמאל א עקס טעריטארי, די ים באלאנגט נישט פאר קיינעם, ים באלאנגט נישט, די אמעריקאנע ים באלאנגט נישט פאר אמעריקע, און די תרשיש'ע ים באלאנגט נישט פאר תרשיש, די ים איז נאך א ווארט פאר שכינה, און ים איז א גוטע זאך, ווער ס'איז גייט ארויס פון ארץ ישראל און ער וויל זען די שכינה זאל ער גיין צו די ים, פארוואס? אזוי ווי זאגן די גמרא, תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבוד, דאס הייסט, ס'איז דא ארץ ישראל וואס דאס איז אפשר די כסא הכבוד, דארט איז מכון לשבתך, אבער ס'איז דא א ים וואס איז דומה לכסא הכבוד. ס'איז אפשר א מער נעלם'דיגע מדריגה פון שכינה, וואס מ'קען עס רופן עלמא דאתכסיא, א מער באהאלטענע סארט, א מער טיפער סארט, אבער ווען יונה גייט דארט, איז פארקערט, ער האט אים מעורר געווען די ים זאל זיך שלאגן מיט אים. און וואס האט די ים געטון? מ'האט אים אריינגעלייגט אין די וואסער. אנדערע ווערטער. ווען מען טראכט אריין אין אונזער משל דא, אין אונזער דימוי דא. מען האט צוריקגעשיקט יונה צו זיין נבואה, מען זאגט, די ים קאכט זיך, די ים וויל עפעס פון אים, וועט מען אים געבן צו די ים, מען וועט אים געבן צוריק צו דער שכינה. פארשטייט זיך, דאס איז שוין נישט קיין אזוי גוטער וועג, ווען עס זאל געווען אפשר בעסער אין ארץ ישראל, וואו מען דארף נישט אכט, זינקט זיך נישט איין. אבער דערווייל איז דא א עצה פאר דעם, ס'קומט א דאג, און דער דאג איז בולע יונה. און דער זוהר זאגט די דאג, און נישט נאר די דאג נאר אויך יונה אליינס זענען געשטארבן, דאס הייסט אזוי ווי יענער זאגט מען איז מדייק אין די פסוק, און מען צייכנט דא צו אז דער זוהר איז מאריך אין דעם אביסל מער אין פרשת בשלח טאקע ביי די ענין פון קריעת ים סוף, די ים די זעלבע ים וואס דארט איז געווען וירא ישראל את ה', ס'הייסט ס'איז עפעס די זעלבע סארט איידיע. און מען האט צוריק געשיקט יונה אין די ים, און ביי יונה אין די ים, קען מען נאכנישט לעבן, איז ער געשטארבן. ס'איז א אנדערע וועלט, ס'איז אזוי ווי א מענטש גייט שלאפן ביינאכט, וואס גיבט א מענטש וואס גייט שלאפן ביינאכט? א געוויסע כוונה, מ'דארף קענען מכוון זיין, קריאת שמע שעל המיטה, וישאו את יונה ויטילוהו אל הים, זאגסט איך אריין אין א ים, גיין שלאפן איז אזויווי זיך אריינווארפן אין א ים, יא ווען א מענטש לעבט, ווען א מענטש איז אויף, האט ער א געוויסע סדר אין זיינע מחשבות, ער ווייסט ווער ער איז, ער ווייסט ווי די מעפ, ס'דא גוגל מעפ, ער ווייסט ווי ער שטייט, ער גייט אין א ים, ער גייט שלאפן. געט אראפ, געט אוועק קאנטראל פון זיין מח, ער גייט אהן צו האבן משונה דמיונות אזוי ווי א ים הולך וסוער, ס'איז א עולם הדמיון, עולם החלומות, אפשר עולם הנבואה, אבער ס'איז אזוי ווי שאוני והטילוני אל הים, און וואס געשעט די רגע וואס מ'איז אים מטיל אל הים? ויעמוד הים מזעפו. די ים האט זיך בארואיגט. וואס איז די טייטש די ים האט זיך בארואיגט? אין אנדערע ווערטער, די נשמה וואס איז עולה געווען למעלה, מען האט אים, מען איז געגאנגען שלאפן, ער האט זיך אריינגעטאנצן אין די ים, און יעצט האט ער מקבל געווען כאילו זיין דין, און מען האט אים דן געווען לטובה, מען האט אים, מען איז געווען אזויווי א בית דין של מעלה, מען האט אים דן געווען, זאל מען אים לאזן צוריק לעבן, זאל מען צוריק שיקן זיין נשמה אין זיין גוף אינדערפרי אדער נישט, און מען האט געזאגט יא, מען גייט אים צוריק שיקן. און זאגט דער זוהר א מורא'דיגע אזא שיינע זאך, ווען א מענטש גייט ארויף זיין נשמה אויבן, לויט וואס איז מען אים דן? לויט וואס איז מען דן צו מ'זאל צוריק געבן די נשמה? וואלט מען געקענט זאגן מ'איז דן אויף די מעשים פון די עבר, יא? דאס הייסט, ער איז געווען אמאל שלעכט, אדער ער גייט אמאל זיין שלעכט, לאמיר בעסער זאגן דער עתיד, מיר ווייסן דאך מארגן האט ער דא מיט יצר הרע, וועט ער טון פארשידענע עוולות, קא משמע לן, שטייט דאך א פסוק, כי שמע אלקים אל קול הנער באשר הוא שם. דער אייבערשטער זאגט איך קעיר נישט אז שאול ישמעאל שפעטער גייט ער זיין א גרויסע רשע, גייט ארויסקומען פון אים גרויסע רשעות. באשר הוא שם, יעצט ביסטו גוט, מילא, קומט דיך זאלסט לעבן. און וואלסטו געמיינט אז אויב אזוי איז מען דארף מען דן זיין וואס ער האט געטוהן אויף די עבר, וואס האט ער שוין געטוהן, האסט היינט געטוהן עפעס גוט? אויכעט נישט. אדער אין אנדערע ווערטער וואס האט יונה, פארוואס האט מען אים צוריק געהעצט, פארוואס האט וימן השם דג ויבלע את יונה, פארוואס האט די אייבערשטער געשיקט א דג צו ראטעווען יונה, יא און אויף דעם זאגט יונה, מבטן שאול שועתי שמעת קולי, דאס הייסט איך בין געווען טויט, איך בין געווען אין די גיהנום, איך בין געווען אין די שאול, דו האסט מיך ארויס גענומען. ותעל משחת חיי. פארוואס? נישט וועגן עפעס וואס ער האט שוין געטון, ער האט דאך געטון א עבירה. וועגן עפעס וואס ער גייט טון. דאס הייסט די כלל אז מ'איז נישט דן די מענטש אויף די שלעכ אויף די וואס ער גייט טון איז נאר לרע. לטובה איז יא דא א דין פארקערט. אין אנדערע ווערטער, מען דארף הערן. ווען מ'געט צוריק א נשמה פאר א מענטש, און אזוי ווי מען זאגט ווען מ'איז דן צוריק די יונה וואס מ'שלייגט מ'שיקט אים צוריק, שפעטער שיקט מען אים צוריק צו די יבשה אינגאנצן און אין נינוה. די חפצא פון דעם, די הבנה פון דעם איז, נישט אז מען האט מחליט געווען ביסט א וואוילע יונגל מען קען דיך לאזן לעבן, נאר מען האט מחליט געווען אז דו האסט נאך וואס צו טון, טאקע דו ביסט טאקע אוועק געלאפן פון די אייבערשטער, דו האסט טאקע נישט געוואלט אבער איך דארף דאך נאכאלץ עפעס א נביא זאל גיין קיין תרשיש, איז ווער איז דער נביא? דו ביסט דאך דער נביא, ביסט נאך אלץ דער נביא, די זעלבע זאך יעדע נאכט, יעדע אינדערפרי וואס א מענטש שטייט אויף, נישט פשט אקעי די רבי האט מיר מסעיר, די אייבערשטער האט רחמנות געהאט אויף אים, זאל ער שטארבן, ווייסט וואס מען וועט זיין גוט צו אים און ער וועט נישט שטארבן, ניין, טייטש פון דעם איז מען האט געטראכט זאל ער שטארבן, אבער ער האט דאך עפעס וואס צו טון, וועט מען טרעפן א צווייטן, מ'האט נישט קיין צווייטן, ער איז דער וואס ער דארף עס טון, איז מען איז אים מחזיר זיין נשמה, מען איז אים דן לטובה, על שם העתיד, על שם העתיד איז מען נישט דן די שלעכטע זאכן, איי ער וועט דאך אויך זינדיגן, דאס וועט מען זיך עצה געבן באשר הוא שם, וואס גייט מיך אן, אבער מען איז אים יא מחזיר זיין נשמה בתור על שם העתיד, וואס ער גייט די גוטס וואס ער גייט טון, די תפקיד וואס ער האט, די שליחות וואס ער האט דא, דאס דאס גייט מען אים יא געבן. און דאס איז די. מעשה פון יונה הנביא, און דאס הייסט ויעמד הים מזעפו, יעצט, די ים איז נישט צוקריגט מיט די ים, ער איז אין די ים, ער הערט די ים, ער גייט ארום מיט די דג דארט אזויווי די מדרש איז מתאר, און ער זעט פארשידענע אוצרות פון די ים, פארשידענע געוואלדיגע זאכן וואס מען קען זען אין די ים, ווייל מען טאנצט אריין אין א ים, מען טאנצט אריין אין די חיי הסערה, זעט מען אסאך שיינע זאכן, ס'איז נישט ס'איז א גוטע פלאץ, ס'איז נאר א סכנה ווען מען טאנצט אריין, אבער אויב מען קען. לעבן דארט, אויב מען קען לעבן אזוי ווי אין עולם החלומות, אויב מען קען זיין ניצול ממוות, מען קען ניצול זיין נישט זיין פון דער עטיו של נחש, מען קען נישט נישט שטארבען מיט די עטיו של נחש, מען קען שטארבן על פי השם, ווי אזוי ער זאגט שפעטער, ותמת שרה בקריית ארבע, ער זאגט אזוי, דאס איז א אנדערע וועג פון זאגן ותמת שרה על פי השם, אזוי ווי די גמרא זאגט אז מען האט נישט געזאגט פאר מרים אז ותמת על פי השם אפילו זי איז אויך נפטר געווארן מנשיקה, נישט קיין כבוד כלפי מעלה כביכול צו זאגן אז א פרוי איז געווען א נשיקה.

און ס'דא טויטע מענטשן פון ארץ ישראל, די קברי אבות, די חברון, קריית ארבע, דארט זענען די טויטע מענטשן פון ארץ ישראל, דארט זענען די ים סארט מענטשן פון ארץ ישראל, די ים סארט מענטשן פון ארץ ישראל. זיי האבן זיך אריינגעטאנצט אין די ים, ויעמוד הים מזעפו, און זיי האבן זיך צוריק באקומען זייער נשמה, און א מיט א נייע וועג, מיט א נייע ויהי חיי שרה, וואס נאך זי איז געשטארבן, אז ווען זי שטארבט, איז דא אזוי ווי ויהי חיי שרה, וואס מען קען זאגן. אז ס'איז צוריק געקומען מיט א מיט א נייע נביא, יעצט גיי נאכאמאל צו נינווה, יעצט גיי טוה וואס דארפסטו טוהן היינט. און אזוי זאגט די זוהר די חילוק פון א רשע און איך ענדיג דא די חילוק פון א רשע מיט א צדיק א רשע'ס לעבן ענדיגט זיך ס'הייסט ימי שנותינו בהם שבעים שנה מ'האט דיר געגעבן זיבעציג יאר ס'איז דורכגעגאנגען יער וואן יער טו יער טרי ס'איז זיך געענדיגט יעצט איז שוין מער נישטא קיין יארן יעצט ווי גאט טו די ענד אוו די ראו, די ענד אוו די ליין, איז געבליבן גארנישט. א צדיק'ס לעבן ענדיגט זיך נישט. ווען מ'קומט דא צו די ענד דעמאלטס זאגט מען נישט ימי שנותינו שבעים שנה וואס בלייבט איבער אזוי די פסוק זאגט ווייטער ורהבם עמל ואון חוץ פון דעם איז דא גארנישט איז עמל ואון. אבער די צדיק ענדיגט זיין לעבן שטייט ויהי חיי שרה און די ויהי חיי אברהם שטייט נישט אבער אזוי וואלט געדארפט שטיין ויהי חיי אברהם ויהי אנדערע צדיקים דעמאלטס איז עס איז געבליבן ס'הייסט ס'בלייבט לעבן ס'איז געבליבן ס'איז געווען און ס'איז געבליבן. די זעלבע מדריגה, די זעלבע חיים וואס ער האט באקומען בלייבט ביי אים און ס'איז ויהי חיי שרה, ווען זי שטארבט געשעט א ויהי חיי שרה.